בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף קט, מיר הייבן אן דף קח עמוד ב, אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הפוסק מעות לחתנו, איינער וואס שמועסט אפ פאר זיין איידעם, ער זאגט פאר זיין איידעם אז ער גייט אים געבן א שיינע נדן, דא רעדט זיך אז די טאכטער איז נאר אן ארוסה, עס איז נאכנישט געווען קיין נישואין, פארן חתונה זאגט ער פארן איידעם, וויסן זאלסטו קריגסט א שיינע נדן, ופשט לו את הרגל. און די שווער האט פושט רגל געווען. רש"י זאגט צוויי פשטים וואס מיינט פשט לו את הרגל, אדער פשט כאילו ער ווייזט פארן איידעם, דו קענסט נעמען די בלאטע פון מיין שיך, איך האלט דיך נישט ביים געבן גארנישט, אדער א צווייטע פשט זאגט רש"י וואס געפעלט אים בעסער, אז פשט לו את הרגל פשט ער זאגט פאר די איידעם קענסט מיך הענגען פון מיין פיס, איך קען דיר נישט העלפן, איך האב נישט קיין געלט, ס'איז נישט מיין שולד. על כל פנים ער האלט אים נישט ביים געבן די נדן, זאגט די משנה, תשב עד שתלבין ראשה, דאן זאל די כלה זיצן, די פרוי זיצט, ווילאנג די האר פון איר קאפ ווערט ווייס, פשט, נארמאל זאגט מען פאר א חתן וואס האלט נישט ביים חתונה האבן, אדער האסטו חתונה אדער געסטו א גט, דא צווינגט מען אים נישט, מען לאזט אים זיצן און שלעפן, ווילאנג ער קריגט נישט א נדן, מוז ער נישט צוגיין צום חתונה. אדמון אומר, אדמון קריגט זיך, און אדמון זאגט יכולה היא שתאמר, די כלה קען זאגן, די ארוסה קען זאגן, אילו אני פסקתי לעצמי, אשב עד שתלבין ראשי, ווען איך אליין וואלט איך צוגעזאגט געלט, דעמאלטס פארשטיי איך קענסט מיך מעניש זיין און לאזן ווייס ווערן, לאזן אלט ווערן, אבער עכשיו שאבא פסק, מה אני יכולה לעשות? מיין טאטע האט דיר צוגעזאגט וואס ווילסטו פון מיר? או כנוס, או פטור, אדער האסטו חתונה, אדער געב א גט, אבער לאז מיך נישט אזוי אלט ווערן. אמר רבן גמליאל, פירט רבן גמליאל אויס, רואה אני את דברי אדמון, אז ער אנערקענט אדמונ'ס ווערטער פשט אז אדמון איז גערעכט, זאגט די הייליגע גמרא, מתניתין דלא כי האי תנא, אונזער משנה איז אנדערש ווי א תנא אין א ברייתא, מ'וועט שוין זען אין א ברייתא אז ר' יוסי בר' יהודה האט אנדערש געלערנט די מחלוקת צווישן אדמון און די חכמים, זאגט די ברייתא דתניא, אמר ר' יוסי בר' יהודה, לא נחלקו אדמון וחכמים, על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שיכולה היא שתאמר אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות. פשט לויט די ברייתא האלט יעדער איינער ווי אדמון אין די משנה אז וואס אז טאמער א שווער זאגט צו פאר די איידעם א נדן און שפעטער באצאלט ער נישט קען נישט יעצט די איידעם פייניגן די ארוסה די פרוי ער מוז איר גט'ן וואס איז איר שולד איר טאטע האט צוגעזאגט א נדן קען מען איר יעצט פייניגן אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת לויט די גירסא פון די ברייתא נאר וואס דען על מה נחלקו ווי איז יא די מחלוקת על שפסקה היא על עצמה ווען די כלה אליין די ארוסה אליין זאגט צו א נדן פארן חתן, דא די מחלוקת, שחכמים אומרים, תשב עד שתלבין ראשה, חכמים זאגן דו האסט צוגעזאגט, דו האסט נישט געצאלט, זיץ ביז די האר פון קאפ ווערט ווייס, פשט ער מוז דיר נישט חתונה, ער מוז נישט חתונה מיט דיר, מוז דיר נישט גט'ן. אדמון אומר אדמון קריגט זיך דא אויך, אדמון זאגט יכולה היא שתאמר, די פרוי קען זאגן, כסבורה אני שאבא נותן עלי, איך האב געמיינט מיין טאטע וועט מיר געבן די געלט, איך בין געווען זיכער ער וועט מיר באצאלן, ועכשיו שאין אבא נותן עלי, מיין טאטע באצאלט נישט, מה אני יכולה לעשות, וואס קען איך טון, או כנוס, או פטור, אדער האב חתונה אדער געב א גט, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, זאגט דא אויך לויט די גירסא אין די ברייתא זאגט רבן גמליאל אז ס'געפעלט אים אדמונ'ס שיטה. ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא, תנא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די חכמים וואס מ'האט יעצט געזען אין די פריערדיגע ברייתא, וואס חכמים זאגן אז ווען א מיידל זאגט צו אליין נדן און שפעטער באצאלט זי נישט איז תשב עד שתלבין ראשה, ווען איז דאס געזאגט געווארן? בגדולה ביי א גרויסע מיידל אבל בקטנה, אבער ביי א קטנה, כופין, דעמאלטס צווינגט מען יא. פרעגט די גמרא כופין למאן, וואס צווינגט מען וועם צווינגט מען? אילימא לאב, עסטו וועלן זאגן אז מען רעדט דא פונעם טאטן, פשט אז ווען א גרויסע מיידל נעמט זיך אונטער א נדן, דעמאלטס זאגט מען איר תשב עד שתלבין ראשה, אבער ביי א קליינע מיידל צווינגט מען די טאטע צו צאלן איר נדן. איפכא מיבעי ליה, פונקט פארקערט וואלט געדארפט זיין, ווייל א קליינע מיידל וואס נעמט זיך עפעס אונטער האט זי גארנישט געזאגט האט גערעדט לופט ווערטער, ביי א גרויסע מיידל איז מער מסתבר אז זי האט זיך עפעס אונטערגענומען צווינגט מען די טאטע זיך צוצושטעלן, אלא אמר רבא, נאר אוודאי זאגט רבא אנדערש פשט כופין לבעל ליתן גט, פשט ווען א גרויסע מיידל זאגט צו א נדן און זי באצאלט נישט, דארט זאגן די חכמים תשב עד שתלבין ראשה, אבער ווען א קליינע מיידל א קטנה זאגט צו א נדן און זי צאלט נישט, דארט צווינגט מען אוודאי די מאן איר צו גט'ן, פארוואס ווייל קענסט נישט אפירהאלטן א קטנה אויף ווערטער וואס זי האט געזאגט, זאגט די גמרא ווייטער. אמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה, כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, ווי אונז זעמער אז רבן גמליאל באנוצט זיך מיט אזא לשון, הלכה כמותו, איז טאקע די הלכה ווי אדמון. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט פון רב נחמן אפילו בברייתא, אפילו אז מען געפינט אזא לשון אין א ברייתא אויך אזוי? אמר ליה, האט ר' נחמן געענטפערט, מי קאמרינן במשנה, איך האב געזאגט אמאל אין א משנה, יא איבעראל בכל מקום שאמר רבן גמליאל קאמרינן, ווי רבן גמליאל זאגט רואה אני את דברי אדמון, איז פשט די הלכה איז ווי אדמון. יעצט בעצם, אונז האבן דאך פריערט געזען א ברייתא, וואס די ברייתא האט א צווייטע גירסא פון די משנה, און סיי אין די משנה און סיי אין די ברייתא האט רבן גמליאל געזאגט רואה אני את דברי אדמון, יעצט דאס איז קלאר אז ס'קען נישט זיין די הלכה איז ווי אדמון סיי ווי די משנה סיי ווי די ברייתא ווייל זיי זענען דאך סותר איינע די צווייטע, די נקודה נאר איז אז ווי וועלכע גירסא דעסט אנכאפן, אונז ווייסט מיר טאקע נישט וועלכע איז די ריכטיגע גירסא, די משנה צו די ברייתא, אבער נישט קיין חילוק וועלכע גירסא דעסט אנכאפן, עט אלעמאל זיין די הלכה ווי אדמון, ווייל ווי רבן גמליאל באנוצט זיך מיט אזא לשון, איז די הלכה טאקע אזוי. על כל פנים, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא, אמר רבה בר ירמיה. אונז האמיר געזען די פרק האט זיך דאך אנגעהויבן שני דייני גזירות, חנן מיט אדמון, אונז האמיר געזען צוויי מימרות פון חנן, און אונז האלטן אינמיטן די זיבן מימרות פון אדמון. יעצט אזוי, זאגט דא רבי זירא בשם רבה בר ירמיה, שני דברים שאמר חנן, די צוויי מימרות וואס חנן האט געזאגט, הלכה כיוצא בו, איז די הלכה ווי דער כיוצא בו, וואס מיינט כיוצא בו? איז ביי ביידע מימרות פון חנן, אז מ'געדענקט אין די משנה'ס דארט, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט יפה אמר חנן, איז רבי יוחנן בן זכאי ער איז דער כיוצא בו פון חנן, איבעראל ווי חנן האט געזאגט א מימרא, האט ער געזאגט יפה אמר חנן, איז דאס זאגט דא ר' זיירא אז די צוויי פלעצער וואס חנן האט געזאגט א הלכה איז די הלכה ווי רבי יוחנן בן זכאי ער איז די כיוצא בו פון חנן, ווייטער שבעה דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא בו, ביי די זיבן הלכות וואס אדמון האט געזאגט איז די הלכה נישט כיוצא בו, ווער איז די כיוצא בו פון אדמון? רבן גמליאל, וואס רבן גמליאל זאגט דאך רואה אני את דברי אדמון, נאר וואס, נישט ביי אלע זיבן מימרות פון אדמון באנוצט זיך רבן גמליאל מיט אזא לשון רואה אני את דברי אדמון, נאר ביי דריי פון די זיבן, איז על כל פנים ביי די זאכן איז אין הלכה כיוצא בו, און די גמרא פרובירט צו פארשטיין דא די מימרא פון רב זיירא, מאי קאמר, וואס מיינט דא רב זיירא צו זאגן, אילימא הכי קאמר, עסטו וועלן זאגן אז אזוי מיינט ער צו זאגן, אז שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו וכיוצא בו, אז ביי די צוויי מימרות פון חנן, איז די הלכה ווי חנן, און כיוצא בו און אויך ווי רבי יוחנן בן זכאי, וואס זאגט דאך יפה אמר חנן, און די זעלבע זאך ושבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כמותו, ולא כיוצא בו, אז ביי די זיבן הלכות פון אדמון, איז די הלכה נישט ווי אדמון, און אויך נישט ווי רבן גמליאל, קען דאך אבער נישט זיין זאגט די גמרא, ווייל והא אמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה, כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, הלכה כמותו, אונז האמיר דאך יעצט געזעהן אז ווי רבן גמליאל באנוצט זיך מיט אזא לשון רואה אני את דברי אדמון איז די הלכה ווי יא ווי אים, איז קען נישט רב זיירא זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אלא נאר הכי קאמר, נאר וואס דען, רב זיירא האט אזוי געמיינט צו זאגן. שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו וכיוצא בו, לגבי די צוויי מימרות פון חנן, איז די הלכה ווי חנן, און כיוצא בו ווי רבי יוחנן בן זכאי. ווייטער שבעה דברים שאמר אדמון, לגבי די זיבן מימרות פון אדמון, אין הלכה כיוצא בו, איז נישט די הלכה ווי רבן גמליאל, הא כמותו הלכה בכולהו, פשט, רב זיירא האט געמיינט צו זאגן זאלסט נישט מיינען אז נאר ביי די דריי פלעצער ווי רבן גמליאל זאגט רואה אני את דברי אדמון דארט איז די הלכה ווי אדמון אבער ביי די אנדערע פיר פלעצער נישט, ניין ביי אלע זיבן פלעצער איז די הלכה ווי רבן גמליאל, פרעגט אבער די גמרא, קענסט ווייטער נישט אזוי זאגן, ווייל והאמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו, אונז האבן דאך פריערט געזען אז ווי רבן גמליאל באנוצט זיך מיט אזא לשון רואה אני את דברי אדמון דארט איז די הלכה ווי אדמון, אמר אין לא אמר לא איז משמע דווקא די דריי פלעצער, אבער ביי די אנדערע פיר נישט. אלא נאר דארף מען טאקע מפרש זיין רב זיירא הכי קאמר, אז רב זיירא האט אזוי געמיינט צו זאגן, שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו, די צוויי מימרות פון חנן איז די הלכה ווי חנן און ווי רבי יוחנן בן זכאי, ווייטער שבעה דברים שאמר אדמון, לגבי די זיבן מימרות פון אדמון, יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו, ויש מהן שאין הלכה כמותו אלא כיוצא בו, ס'דא אזעלכע וואס די הלכה איז ווי אים און אויך ווי רבן גמליאל, און ס'דא אזעלכע וואס די הלכה נישט ווי אים נאר ווי רבן גמליאל, פשט אזוי, בכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, הלכה כמותו, ווי רבן גמליאל זאגט רואה אני את דברי אדמון, די ערשטע דריי מימרות, איז די הלכה טאקע ווי אדמון, אבער אינך לא, די אנדערע פיר, איז די הלכה נישט ווי אדמון, נאר די הלכה איז רבן גמליאל וואס קריגט זיך אויף אדמון, דאס איז געווען די מימרא פון רב זירא. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, העורר על השדה והוא חתום עליה בעד, פשט אזוי, רשי געבט דא נעמען, מ'וועט נוצן רשי'ס נעמען, לוי האט פארקויפט א פעלד פאר שמעון, און ראובן שרייט חי וקיים, לוי איז א גנב, א גזלן, די פעלד איז מיינס, ער האט נישט געהאט קיין שום רעכטעס צו פארקויפן, עס איז בכלל נישט זיינס. גייט מען און מען קוקט אין די שטר וואס לוי האט געשריבן פאר שמעון, און ראה איזה פלא, קוק ווער האט גע'חתמ'עט אויף דעם, ראובן אליין איז לכאורה, ראובן איז זיך סותר מיניה וביה, דא שרייט ראובן, די פעלד איז זיינס, לוי איז א גנב, און דא חתמ'עט ראובן אליין אויף די שטר מכירה פון לוי צו שמעון, וואס גייט דא פאר? איז אדמון אומר, זאגט אדמון, ס'מיינט נישט גארנישט, פשט, ס'קען זיין ראובן איז גערעכט, ס'איז טאקע, ס'איז טאקע זיין פעלד, איי פארוואס האט ער געחתמ'עט, ווייל ראובן קען זאגן, שני נוח לי, הראשון קשה הימני, ראובן קען זאגן, דער לוי איז א מאפיאנער, איך האב געוואוסט, מיט אים אין דין תורה גיי איך נישט געווינען, אפילו בית דין עט פסק'נען, אז ער מוז עס צוריק געבן העט ער נישט צוריק געבן כ'העל עסן די גאל מיט אים האב איך מחליט געווען ווייסטו וואס איך העל אים העלפן פארקויפן די פעלד פאר שמעון, שמעון איז א וואוילע אידעלע, מיט שמעון העב איך מצליח זיין דין תורה, און ממילא קענסט נישט יעצט קומען צו ראובן מיט א טענה ס'קען נישט זיין ס'איז דיינס ווייל אויב ס'איז דיינס וואלסטו נישט גע'חתמ'ט אויף די שטר, נישט ריכטיג, ער האט געהאט דא א נגיעה צו חתמ'ן אויפן שטר, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן איבד את זכותו, די רגע וואס ראובן האט גע'חתמ'ט אויף א שטר מכירה פון לוי צו שמעון, איז פשט ער איז מודה אז די פעלד איז נישט זיינס, ער האט פארלוירן זיין זכות צו טענה'ן אז די פעלד איז זיינס, זאגט אבער די משנה עשאה סימן לאחר איבד את זכותו, פשט ס'איז יא דא א ציור וואס דארט איז אפילו אדמון אויכט מודה אז ראובן דערלייגט זיין זכות ווען ווען לוי פארקויפט א פעלד פאר שמעון, אבער נישט די פעלד וואס ראובן טענה'ט אז ס'איז זיינס, נאר א צווייטע פעלד, א פעלד דערנעבן, איז לאמיר טאקע זאגן ס'דא דא צוויי פעלדער איינס נעבן די צווייטע, איינס די רעכטע לאמיר זאגן האלט ראובן אז ס'איז זיינס, די לינקע, האט ראובן נישט קיין טענה אז ס'איז זיינס די לינקע באלאנגט קלאר צו לוי גייט יעצט לוי און לוי פארקויפט די לינקע פעלד צו שמעון דאס האט נישט מיט ראובן בכלל אבער אין די שטר מכירה שרייבט ער אריין אזוי איך פארקויף יעצט די פעלד פאר שמעון די פעלד און הייבט אן שרייבן די גבולות אויף מזרח זייט אויפן אויבן איז דא די פעלד אויף מערב זייט איז דא די פעלד דרום זייט די פעלד און אזוי שרייבט ער אריין בין הדברים אז צו די רעכטע זייט פון די פעלד ליגט מיין פעלד! אזוי שרייבט לוי, מיין פעלד! יעצט ראובן האלט ס'איז נישט לוי'ס פעלד, ס'איז זיין אייגענע פעלד. איז טאמער ראובן חתמ'עט אויף אזא שטר, וואס לוי רופט אן יענע פעלד מיין פעלד און ראובן חתמ'עט אויף דעם, דא האט ראובן דערלייגט זיין טענה. פארוואס? ווייל פריער האט ראובן געהאט א גוטע טענה זאגט אדמון. ראובן האט געזאגט, איך האב נישט געוואלט דער פעלד זאל ליגן ביי לוי, ווייל מיט לוי וויל איך נישט האבן צוטון, האב איך געוואלט דער פעלד זאל אריבער גיין צו שמעון, מיט שמעון העב איך גיין דין תורה. דא, לוי פארקויפט בכלל נישט דער פעלד, לוי פארקויפט א פעלד דערנעבן. איז. פארוואס האט ראובן זיך נישט אנגערופן? פארוואס חתמ'עט ראובן אויף א שטר אז דער פעלד באלאנגט צו לוי, ווען ער טוט גארנישט אויף מיט דעם? פריער האט ער נאך געהאט א תירוץ, דא האט ער נישט די תירוץ, און מילא ביי אזא אופן איז יעדער מודה אז ראובן דערלייגט זיין זכות צו טענה'ן אז דער פעלד איז זיינס. זאגט די הייליגע גמרא, האבן מיר געלערנט אין די ערשטע חלק פון די משנה, אז חכמים קריגן זיך אויף אדמון, און חכמים האלטן אז טאמער ראובן חתמ'עט אויף א שטר מכר פון לוי צו שמעון, איז ראובן מוותר אויף זיין זכות צו מערער זיין אויף דער פעלד פשט ער איז מודה אז ס'באלאנגט צו לוי, זאגט די גמרא אמר אביי, לא שנו אלא עד, דאס איז נאר טאמער ראובן איז א עד אויף די שטר מכירה פון לוי צו שמעון. אבל דיין, וואס איז טאמער ער איז א דיין וואס איז מקיים די שטר, ווייל יעדע שטר וואס האט חתימות דארף מען מקיים זיין אין בית דין, איז טאמער ראובן איז א דיין, לא איבד את זכותו, האט ער נישט דערלייגט זיין זכות, פארוואס? דתני רב חייא, אין העדים חותמין על השטר אלא אם כן קראוהו, א עד חתמ'ט נאר אויף א שטר טאמער ער ליינט עס, מילא קען נישט ראובן קומען מיט א טענה איך האב נישט געליינט די שטר, האסט יא געליינט די שטר טאמער דו ביסט א עד אויף דעם, אבל הדיינין חותמין אף על פי שלא קראוהו, דיינים מעגן יא חתמ'ן אויף א שטר אפילו זיי האבן עס נישט געליינט, ווייל זיי זענען סך הכל מקיים די חתימות. זיי חתמען נישט דא אז די שטר איז א גוטע שטר אדער אז די מכירה איז א גוטע מכירה, זיי חתמען סך הכל אז די עדים וואס האבן דא געחתמעט זענען גוטע עדים, און ממילא דארפן די דיינים עס נישט ליינען, און ממילא זענען די חכמים אויך מודה אז טאמער ראובן איז א דיין האט ער גארנישט דערלייגט דא. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען, סוף משנה, עשאה סימן לאחר, ס'טייטש אז לוי פארקויפט אן אנדערע פעלד פאר שמעון, און שרייבט אריין אין די שטר אז צו די רעכטע זייט פון די פעלד איז מיינס א פעלד, און ראובן חתמעט אויף דעם, דעמאלטס האט ראובן מוותר געווען אויף די זכות צו מערער זיין אויף דער פעלד, זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי לא שנו אלא לאחר, דער דין איז געזאגט געווארן טאמער לוי פארקויפט פאר שמעון א פעלד און ראובן חתמ'עט אויף דעם, אבל לעצמו, וואס איז טאמער לוי פארקויפט פאר ראובן אליין די פעלד דערנעבן, דעמאלטס לא איבד את זכותו, דעמאלטס האט ראובן נישט דערלייגט זיין זכות, דאמר אי דלא עבדי ליה הכי לא הוה מזבין לה ניהלי, פשט אזוי, וואס איז טאמער שמעון איז אינגאנצן נישט דא אין בילד, לוי גייט צו צו ראובן, און זאגט פאר ראובן ווילסט קויפן א פעלד? דא, און ער שרייבט אים א שטר מכר, און ער שרייבט אריין אין די שטר מכר אז צו די רעכטע זייט פון די פעלד וואס איך פארקויף דיר איז מיינס א פעלד, יעצט ראובן איז אוודאי נישט מסכים אז ס'איז זיינס, ער האלט נישט אז ס'איז לוי'ס, ראובן האלט אז ס'איז ראובן'ס, אבער ראובן חתמ'ט אויף די שטר פון דעסוועגן זאגט אביי, דא איז אוודאי די משנה אויך מודה אז ראובן האט א גוטע הסבר פארוואס ער האט גע'חתמ'עט אויף דער שטר, און מילא האט ער נישט דערלייגט זיין זכות, פארוואס? ווייל ראובן קען טענה'ן, ווייסט פארוואס איך האב גע'חתמ'עט אויף דער שטר? נישט ווייל איך בין מודה אז די פעלד אויף דער רעכטער זייט איז טאקע לוי'ס, נאר ווייל איך האב געוואוסט אז טאמער כ'על נישט חתמ'נען און טאמער כ'על מערער זיין, עט לוי מיר נישט וועלן פארקויפן די פעלד דערנעבן, איז איך האב געוואלט ער זאל מיר כאטש פארקויפן די פעלד דערנעבן וואס דאס בין איך מודה דאס איז זיינס, איז פארדעם האב איך גארנישט געזאגט. איי, זאגט די גמרא, זאגט אביי, מאי אית לך למימר, איבעי ליה למימסר מודעה, בכל זאת קען מען יא האבן עפעס א שטיקל טענה אויף ראובן, ווייל מען קען זאגן צו ראובן טאמער דו האלטסט באמת אז די פעלד אויף די רעכטע זייט איז דיינס וואלסטו נישט געדארפט פאר לוי גארנישט זאגן ווייל טאקע וואלסטו עפעס געזאגט פאר לוי וואלט ער זיך אויפגערעגט אויף דיר וואלט ער גארנישט פארקויפט אבער וואלסט געדארפט נעמען צוויי עדים באהאלטענערהייט און זיי זאגן הריי אני מוסר מודעה אז איך גיי יעצט חתמ'ן אויף א שטר אבער איך בין מוחה די פעלד אויף די רעכטע זייט איז נישט לוי'ס ס'מיינס פארוואס האסטו עס נישט געטון זאגט ראובן ס'איז נישט ריכטיג ס'איז נישט קיין טענה ווייל חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה, ווייל מענטשן האבן חברים, מיינע עדים וועלן עס פארציילן פאר אנדערע, יענער וועט פארציילן פאר יענעם, עס וועט אנקומען צו צו לוי צום סוף, און לוי וועט מיר נישט וועלן פארקויפן די פעלד דערנעבן, איז דערפאר האב איך גארנישט געזאגט, איז על כפנים היות וואס ראובן האט א גוטע הסבר פארוואס ער האט גע'חתמ'עט אויף דער שטר און האט גארנישט געזאגט, איז פשט ער האט נישט פארלוירן זיין טענה צו מערער זיין אויף יענע פעלד, פארציילט די גמרא א מעשה, ההוא דעשאה סימן לאחר, עס איז געווען א מענטש וואס האט טאקע אזוי געטון, פשט, לאמיר אנכאפן אונזערע נעמען, ראובן האט געחתמעט אויף א שטר מכר וואס לוי האט פארקויפט פאר שמעון, און אין די שטר שטייט אז צו די רעכטע זייט איז מיינס א פעלד, אזוי שרייבט דארט לוי, און ראובן חתמעט אויף דעם, וואס אונז האבן געזען ביי אזא ציור, ראובן דערלייגט זיין פעלד, אבער, פון דעסטוועגן ערער, ראובן האט מערער געווען, און געשריגן אז ס'איז יא מיין פעלד, ושכיב און ראובן איז געשטארבן, ואוקי אפוטרופא, און מ'האט גענומען אפוטרופוס, פאר די יתומים, אתא אפוטרופוס לקמיה דאביי, איז געקומען יעצט די אפוטרופוס צו אביי, און ער האט פרובירט צו טענה'ן פאר די יתומים פשט, צו טענה'ן די טענות וואס ראובן וואלט געקענט טענה'ן, אפילו מען האט טאקע געזען אין די משנה אז ראובן האט דערלייגט זיין טענות, די אפוטרופוס פרובירט. אמר ליה זאגט אביי צו די אפוטרופוס, איך ווייס נישט וואס פאר א טענה דו קומסט דא, עשאה סימן לאחר איבד את זכותו, שטייט קלאר אין די משנה אז טאמער איינער חתמ'עט אויף אזא סארט שטר, דערלייגט ער זיין זכות, און מילא דיין בעל הבית, דיין, דער מענטש וואס איז געשטארבן, דא וואס דו ביסט א אפוטרופוס דא פאר די יתומים, ראובן, ראובן האט געחתמ'עט אויף א שטר וואס שטייט אין דער שטר, לוי רופט אן דער פעלד זיינס א פעלד, און ראובן איז נישט מוחה, ראובן חתמ'עט אויף דעם, האט ראובן דערלייגט זיין זכות. אמר, האט דער אפוטרופוס זיך אנגערופן צו לוי, נישט ריכטיג, אי הוה אבוהון דיתמי קיים, הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לך, זאגט די אפוטרופוס ווען ראובן וואלט געלעבט וואלט ער געקענט האבן א טענה, וואס וואלט געווען זיין טענה? ער וואלט געקענט זאגן אז אוודאי האב איך מסכים געווען צו חתמ'ען אויף די שטר, אבער נישט פשט ווייל איך האלט אז באמת די פעלד אויף די רעכטע זייט איז לוי'ס, ניין, די פעלד אויף די רעכטע זייט איז מיינס, איי ס'שטייט דא קלאר אין די שטר אז די פעלד אויף די רעכטע זייט איז לוי'ס, זאגט ראובן, ס'שטייט נישט דא די פעלד אויף די רעכטע זייט איז לוי'ס, ס'שטייט אז. לוי פארקויפט א פעלד פאר שמעון, און אויף די רעכטע זייט, די גבול אויף די רעכטע זייט, איז מיינס א פעלד, אזוי שרייבט לוי. זאגט ראובן, יא, טאקע, ממש אויף די רעכטע זייט, איז דא א תלם, איין שורה ביימער, יענץ האט טאקע באלאנגט פאר לוי, אויף דעם בין איך נישט מערער, די איין שורה באלאנגט צו לוי, אבער די רעשט, די רעשט איז מיינס. אזוי זאגט די אפוטרופוס וואלט ראובן געקענט טענה'ן, און מילא זאגט די אפוטרופוס, איך טענה דאס, איך טענה אז די גאנצע פעלד בעצם באלאנגט פאר מיינע יתומים, איין שורה באלאנגט צו לוי, און פאר דעם טאקע האט ראובן מסכים געווען, צו חתמ'ן אויפן שטר. אמר ליה, האט אביי זיך אנגערופן, שפיר קאמרת, ער רעדט צו די זאך, דאמר רבי יוחנן, ווייל רבי יוחנן האט טאקע געזאגט אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לך, נאמן, אז טאמער ראובן זאגט אז כ'האב איין שורה געגעבן פאר לוי, און פאר דעם האב איך מסכים געווען צו חתמ'ן אויף די שטר ווייל איך בין טאקע מסכים אז לוי האט דא א שורה, איז ער באגלייבט, שוין, זיל הב ליה מיהת תלם אחד, זאגט אביי פארן אפוטרופוס גוט איז געב כאטש די איין שורה, פאר לוי, הוה עלה ריכבא דדיקלי, איז געווען אויף די איין שורה, א גאנצע שורה פון דקל ביימער, צאמגעקוועטשט ס'האט אויסגעזען ווי א גדר, סך הכול א טייערע גוטע שורה, ער האט עס נישט געוואלט אוועקגעבן די אפוטרופוס, איז אמר ליה, די אפוטרופוס האט נאכנישט געענדיגט טענה'ן, זאגט די אפוטרופוס צו אביי, אי הוה אבוהון דיתמי קיים, ווען דער טויטער וואלט געלעבט ווען ראובן וואלט געלעבט, הוה טעין ואמר וואלט ער נאך אלץ געהאט א טענה אז וואס? ער וואלט געזאגט חזרתי ולקחתי ממנו, אז אין הכי נמי, ווען איך האב געחתמ'עט אויף די שטר, אז דער פעלד אויף די רעכטע זייט איז לוי'ס, איז טאקע איין שורה וואס האט דעמאלטס באלאנגט צו לוי, אבער שפעטער האב איך אפגעקויפט די שורה פון לוי, און ממילא יעצט איז עס מיינס, איך דארף אים גארנישט געבן. אמר ליה האט אביי זיך אנגערופן שפיר קאמרת, די אפוטרופוס רעדט צו די זאך, דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן, ווייל רבי יוחנן האט טאקע געזאגט אז ביי אזא ציור, וואלט ראובן געווען נאמן, איי פארוואס זאלט ראובן געווען נאמן, וואסערע נאמנות האט ער צו זאגן אז ער האט עס צוריק געקויפט איז ווי רש"י איז מסביר, ווייל די גאנצע חזקה דא פון לוי קומט מכח ראובן הפה שאסר הוא הפה שהתיר פארוואס? ווייל בעצם איז דא עדים די גאנצע שטאט ווייסט אז די פעלד האט אמאל באלאנגט צו ראובן, נאר וואס? פארוואס זאגט מען בכל זאת אז לוי קען עס נעמען אז לוי האט א טענה דא? ווייל ראובן אליין האט דאך געחתמעט אויף א פאפיר ווי לוי שרייבט דארט אז ס'באלאנגט צו אים, קומט אויס אז די גאנצע כח פון לוי דא אויף דעם תלם אדער אויף די פעלד, איז אלץ מכח ראובן'ס חתימה, איז הפה שאסר הוא הפה שהתיר די זעלבע ראובן קען זאגן, כ'האב עס צוריק געקויפט, און ממילא האט אביי געזאגט די אפוטרופוס איז באגלייבט, און די אפוטרופוס קען האבן די גאנצע פעלד און אויך די שורה אויך די תלם, אמר אביי, האט אביי זיך אנגערופן, האי מאן דמוקים אפוטרופא, איינער וואס שטעלט טאקע א אפוטרופא נוקים כי האי, זאל ער שטעלן א אפוטרופוס אזוי ווי דעם, דידע לאפוכי בזכותא דיתמי, וואס האט געקענט טענה'ן גוטע טענות גוטע זכותים טרעפן גוטע זכותים לטובת די יתומים זאגט די הייליגע משנה ווייטער מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו פשט ס'געווען א מענטש האט געהאט א פעלד און ער האט געהאט א דרך א וועג אנצוקומען צו זיין פעלד א שיינע אויסגעטרויטענע וועג ער איז אוועקגעפארן אין מדינת הים ער קומט צוריק און די וועג איז מער נישט דא ער האט נישט קיין וועג אריין צו זיין פעלד פון אלע זייטן ארום און ארום איז דא פעלדער פון אנדערע מענטשן און ער האט נישט קיין וועג אריין איז אדמון אומר זאגט אדמון ילך לו בקצרה פשט ער קען צוריק צוכאפן א דרך ער ווייסט נישט וואו ס'איז, זאל ער זוכן די קלענסטע, די, ס'טייטש ער גייט דאך צוכאפן פון איינעם א שטח דא, איז די קלענסטע שטח וואס ער קען כאפן זאל ער כאפן, און דאס ווערט זיין נייע דרך. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ס'גייט נישט אזוי, קענסט נישט צוכאפן פון איינעם א שטח, נאר דו מוזט עס קויפן, יקנה לו דרך במאה מנה, אדער קויפסטו א דרך פון איינע פון די שכנים דא, אפילו פאר הונדערט מנה אויך גאר טייער, או יפרח באוויר, טאמערסט נישט קויפן קענסטו פליען אין די לופט, האסט נישט קיין צווייטע ברירה, קענסט נישט צוכאפן שטחים. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא דרבנן, שפיר קאמר אדמון, לכאורה, וואס איז די טעם פון די חכמים, אדמון זאגט א גוטע טענה, און ווי מ'עט זען אין די המשך האט די גמרא האט פארשטאנען אז ארום און ארום דער איד'ס פעלד באלאנגען אלע פעלדער פאר איין מענטש, פאר איין שכן, און ממילא ממה נפשך דער איד דא אינדערמיטן קען גיין צו די שכן זאגן ערגעץ ווי האב איך געהאט דא א דרך, אדער געסטו מיר צוריק מיין דרך, דו ווייסט ווי ס'איז, אז נישט, קלויב איך זיך אויס די קורצטע דרך, וואס עפעס זאגן די חכמים אז ער דארף פלוצלינג באצאלן געלט פארן דרך? אמר רב יהודה אמר רב, ענפערט טאקע רב יהודה אמר רב, כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחותיה, ס'רעדט זיך נישט אז איין מענטש נעמט ארום זיין פעלד, נאר פיר מענטשן נעמען ארום זיין פעלד, די נקודה איז נישט דווקא פיר, די נקודה איז מער ווי איינס, און ממילא אז ס'איז פיר אנדערע בעלי בתים ארום און ארום, לאמיר זאגן ביי מזרח זייט איז דא א בעל הבית מערב צפון און דרום, ער גייט צו די מזרח זייט, ער זאגט געב מיר א דרך, זאגט די מזרח זייט איך קען דיר נישט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, דא האסטו קיין דרך קיינמאל נישט געהאט גיי אוועק פון דא שיקט אים צו די נעקסטע די מערב שיקט אים צו די נעקסטע איינער שיקט אים צום צווייטן און אזוי בלייבט ער שטעקן פארדעם זאגן די חכמים מען קען נישט צוכאפן א דרך פון איינעם פון די פיר מענטשן דא ווייל יעדער איינער זאגט ביי מיך האסטו גארנישט איי אויב אזוי הכי מאי טעמא דאדמון דארף מען אויב אזוי פארשטיין אדמון וואס האלט אדמון אז א מענטש קען צוכאפן יענעמס א שטח וויאזוי ארבעט דאס אמר רבא און ממילא ענפערט רבא אזוי בארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כולי עלמא לא פליגי דמצי מדחי ליה פשט טאמער ס'דא דא פיר שכנים ארום און ארום זיין פעלד, ס'איז אלעמאל געווען דא פיר שכנים און יעצט איז אויך דא פיר שכנים, און ער ווייסט נישט ווי געווען זיין דרך ביי וועלכע פון די פיר שכנים, איז אוודאי טאקע אזוי ווי מ'האט געשמועסט אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט, יעדער איינער קען אוועקשטופן איינער צום צווייטן, ער גייט צו מזרח, זאגט ער כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט, גיי צו מערב, גיי צו צפון, לאז מיך אפ, יעדער קען אוועקשטופן, די זעלבע זאך, וואס איז טאמער ס'איז נאר געווען איין שכן, איין שכן וואס ער איז געווען בעל הבית אויף אלע פיר פעלדער ארום און ארום, און ס'איז געווען א דרך דא, אבער ער האט עס למעשה פארקויפט פאר פיר מענטשן, איז דא זאגט רבא איז אויך יעדער מודה, ווי נישט ווי יעצט איז דא דא פיר אנדערע בעלי בתים, קענסט נישט צווינגען קיינער פון די פיר מענטשן דיך צו געבן א דרך, ווייל יעדער איינער קען דיך שטופן צום נעקסטן, כי פליגי ווי איז יא די מחלוקת? בחד דאתי מכח ארבעה, אז אמאל, אמאליגע צייטן ווען עס איז נאך געווען דא א וועג, איז געווען דא פיר בעלי בתים, יעצט איז געגאנגען איין מענטש און ער האט אפגעקויפט די אלע פיר שטחים פון פיר אנדערע בעלי בתים למעשה באלאנגט עס יעצט פאר איין מענטש, איז אדמון סבר אדמון האלט, מכל מקום דרכא אית לי גבך, אז די מענטש קען טענה'ן, אי אין הכי נמי, ס'האט אמאל דא באלאנגט פאר פיר בעלי בתים, יעצט באלאנגט עס נאר פאר איין מענטש, פאר דיך, געב מיך א דרך, ווייל איך האב ערגעץ וואו צווישן אלע דיינע פעלדער, האב איך א דרך, ורבנן סברי, חכמים האלטן ניין, אי שתקת שתקת חכמים האלטן אז דער נייער בעל הבית דא אויף די פיר שטחים קען זאגן פאר די איד אויב דו שווייגסט איז גוט טייטש אדער צאלסטו מיך איז פיין ואי לא טאמער דו'סט נישט זיין שטיל טאמער וועסט מיך נישט צאלן דו וועסט מאכן דא א באלאגאן דו'סט וועלן איך זאל דיר צוריק געבן א דרך בחינם מהדרנא שטרא למרייהו געב איך צוריק אלע פיר שטחים צו די אמאליגע בעלי בתים צו די פיר בעלי בתים איך פארקויף זיי עס צוריק ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו און דו'סט נישט קענען געווינען מיט זיי ווייל מיט פיר באלעבאטים קענסטו נישט געווינען יעדער וועט דיך קענען שיקן איינער צום צווייטן און ממילא דאס איז די טעם וואס חכמים האלטן אז אוודאי קען מען צווינגען די איד צו באצאלן זאגט די גמרא די גמרא פארציילט א מעשה ההוא דאמר להו ס'איז געווען א מענטש האט געזאגט פאר זיינע יורשים פאר ער איז געשטארבן דיקלא לברת איך וויל מ'זאל איבערגעבן א דעקל בוים פאר מיין טאכטער אבער ער האט נישט געזאגט וועלכע דעקל בוים אזול יתמי פלוג לנכסי די יתומים געגאנגען זיי האבן צעטיילט די נכסים נאך די טאטע געשטארבן לא יהבו לה דיקלא, קיינער האט נישט געגעבן א דעקל פאר די טאכטער. סבר רב יוסף למימר, האט רב יוסף געוואלט פסק'נען, היינו מתניתין, אז דאס איז ממש די ציור פון אונזער משנה, ס'איז דא דא א פאק פון יתומים, און יעדער איינער קען שיקן דעם טאכטער איינער צום צווייטן, וואס ווילסטו פון מיר, די דעקל בוים איז נישט ביי מיר, גיי צו די אנדערע, די אנדערע צו די אנדערע, די מיידל בלייבט שטעקן. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט ניין ס'איז נישט גלייך, מי דמי, התם כל חד וחד מצי מדחי ליה, ביי די ציור פון אונזער משנה ביי די פיר פעלדער, איז באמת יעדער איינער קען זאגן וואס ווילסטו פון מיר, דיין דרך איז קיינמאל נישט געווען ביי מיר, גייט צום אנדערן, הכא דא דיקלא גבייהו, פשט דער דעקל בוים איז געלעגן דא ווען דער טאטע פאר ער איז געשטארבן, האט געזאגט ער וויל מען זאל געבן א דעקל בוים פארן טאכטער, זענען אלע פעלדער געווען איינס, און ער האט געזאגט נעמטס אראפ א דעקל בוים פון די פעלדער, פאר איר צעטיילט זיך בכלל, ממילא זאגט טאקע די גמרא האט אביי געזאגט מאי תקנתייהו, וואס איז די תקנה, ליתבו לה דיקלא, קודם כל דארף מען געבן א דעקל פאר די טאכטער, ווייל אלע יורשים זענען בעצם מחיוב אין דעם, זענען מחיוב צו מקיים זיין דערמיט די די די צוואה פונעם טאטן, איז דארף מען קודם געבן א דעקל פארן טאכטער, און נאר נאכדעם וליהדרו וליפלגו מרישא דארף מען נאכאמאל צוטיילן די נכסים נאכדעם וואס מען האט איר געגעבן דעם דעקל. פארציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא דאמר להו, ס'איז געווען א מענטש האט געזאגט פארן שטארבן דיקלא לברת כ'וויל מ'זאל געבן א דעקל פאר מיין טאכטער, שכיב ושביק תרי פלגי דדיקלא, ער איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט אסאך דעקל ביימער, אבער צווישן די אלע דעקל ביימער איז געווען אסאך גאנצע דעקל ביימער, ס'איז אויך געווען צוויי האלבע דעקל ביימער, פשט ער האט געהאט שותפות אין א דעקל בוים מיט א אנדערע שותף, און צוויי אזעלכע ביימער האט געהאט אסאך גאנצע, מיט צוויי האלבע, צוויי שותפות'דיגע. יתיב רב אשי, וקא קשיא ליה, האט רב אשי געהאט א קשיא מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלא דיקלא, או לא, פשט צו די יתומים קענען יעצט זאגן פאר די מיידל, נעם די צוויי האלבע, צוויי האלבע איז א גאנצע. אדער אפשר ניין? די טאטע געהייסן געבן א דעקל, דעקל מיינט נישט צוויי האלבע, יעצט פארוואס האבן זיי א אינטערעסע צו געבן האלבע? ווייל ס'איז אסאך גרינגער צו מטפל זיין א גאנצע דעקל ווי א האלבע דעקל מיט א שותף. אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, האט רב מרדכי גע'פסק'נט צו רב אשי, אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא, קרו אינשי לתרי פלגי דיקלא דיקלא, אז יא, מען רופט צוויי האלבע דעקל ביימער א דעקל בוים, און ממילא קענען אוודאי די יורשים געבן די צוויי האלבע דעקל ביימער פארן טאכטער.